אומקערנדיג זיך אהיים פון א לעקציע, האב איך דערזעהן א בילד פון וואס איך האב זיך פארוואונדערט אפגעשטעלט ביי די טיר. אן אומבאקאנטער יונגערמאן אן א ראק אין א יארמולקע איז געשטאנען אין הויף, אריינגעקוקט דורכן פענסטער צו מיר אין צימער, אנלענענדיג זיך מיט ביידע הענט אויפן טיש, געלעזן אויפמערקזאם די רוסישע צייטונג וואס איז דארט געלעגן. ווי נאר איך האב זיך אפגעשטעלט האָט ער אונרוהיג אויפגעהויבן דעם קאָפּ, אַ ציטער געטאָן, געשווינד אַרויסגעכאַפּט זיך פון פענצטער און געבליבן שטיין אויפן אָרט, צעמישט און שטאַרק פאַרשעמט. אָך, נעמט נישט פאַר אומגוט, האָט ער אָנגעהויבן שטאַמלען מיט אַ שולדיגן שמייכל אויף די ליפּן, איך האָב דאָ ביי אייך חס ושלום גאָרנישט גערירט. פאַרבייגעגאַנגען, באַמערקט דאָס בלאַט, געכאפט פון ווייטן א ווארט, האב איך נישט געקאנט ביישטיין דעם נסיון און איך בין צוגעגאנגען, דאס פענסטער איז געווען אפן, איך האב אים גענומען בארואיגן און פארגעלייגט די צייטונג. א דאנק, א גרויסן דאנק, האט ער געענטפערט הארציג, נאר נאך נישט אינגאנצן קומענדיג צו זיך, עס האט מיך פאראינטערעסירט אן ענין, א טיפער ענין. וואס האט אייך אזוי פאראינטערעסירט? וועגן וואס האט איהר געליינט? וואס האט מיך פאראינטערעסירט? וואס קען איצט פאראינטערעסירן א בלאט? וועגן וואס שרייבט מען איצט אין בלאט? מלחמה, פאליטיק, פארשטייט זיך. איהר אינטערעסירט זיך מיט פאליטיק? דער יונגערמאן האט אויף מיהר געווארפן א פארשנדן בליק און אראפגעלאזט די אויגן. הע! האָט ער זיך אָפּגערופֿן אומבעשטימט, נאָר באַלד צוגעגעבן, װאָס הײסט, צי איך אינטערעסיר זיך מיט פּאָליטיק? און װער אינטערעסירט זיך נישט מיט פּאָליטיק? אין אַ געװײנלעכער צײַט איז, פֿאַרשטײט זיך, נישט כּדאַי אַװעקצוגעבן דערױף די צײַט, אָבער איצט, בעת מלחמה, איז גאָר עפּעס אַנדערש. איצט איז פּאָליטיק אַ גרױסע זאַך. דער יונגערמאַן האָט מיך אָנגעהױבן אינטערעסירן און איך האָב אים פֿאַרבעטן צו זיך אין צימער. איך וואלט מיטן גרעסטן פארגעניגן אריינגיין צו אייך, נאר איצט איז נישט קיין צייט האט ער גענטפערט, די קינדער וועלן באלד קומען פון ווארמס. איצט האב איך פארשטאנען ווער דער יונגערמאן איז. אויף דעם הויף וואו עס איז ארויסגעגאנגען דאס פענסטער פון מיין צימער אין אן אלט הייזל האט זיך געפונען א חדר פון וואנען עס האט זיך פון דער פרי ביז שפעט ביינאכט געטראגן א געוואלד פון קינדערישע קולות. איך האב אפט געזעהן דארינקע ארומגעריסענע יונגלעך וואס זענען ארומגעלאפן איבערן הויף ווי דערשראקענע מייזלעך, אבער דעם מלמד איז מיר נישט אויסגעקומען צו זעהן, איך ווייס נישט פארוואס, נאר מיר האט זיך פארגעשטעלט אז דאס איז אן אלטער מאן מיט א בייזן פנים. דער מלמד וואס איז געשטאנען פאר מיר איז געווען א יונגערמאן פון א יאר אַכט און צוואַנציק, מיט איידעלע געזיכטס שטריכן און א קליין שווארץ בערדל. דער טיפער, פארטראכטער בליק פון די גרויסע שווארצע אויגן האבן צוגעגעבן דעם געזיכט אן אויסדריק פון באזונדער ערנסטקייט. די סאמעטענע יארמולקע, לאנגע געקרייזלטע פאות און דאס בערדל זענען געווען ווי א פאסנדע שווארצע ראם פאר דעם געזיכט. געטראכט א וויילע, האט ער זיך דערנאך אפגערופן. אָט, אין אָװנט, אױב איר זענט נישט פֿאַרנומען, װאָלט איך אַרײַנגעקומען צו אײַך. איך װעל זיך מודה זײַן, אַז איך גאַר שױן לאַנג זיך דורכצורעדן מיט אַזאַ מענטשן, װי איר. זאָגט, איך בעט אײַך, איר לײענט דאָס בלאַט יעדן טאָג? טאַקע יעדן טאָג? יאָ, יעדן טאָג. דער מלמד האָט אַ קוק געטאָן אױף מיר מיט אַן אױסדרוק פֿון טיפֿער קינאה. אָט דאָס פֿאַרשטײ איך, האָט ער אַרױסגערעדט מיט אַ זיפֿץ, אַזאַ לײענען האָט אַ טעם, האָט אַ ממשות. און איר, װי לײענט? װי לײען איך? איך כאַפּ פֿון װינט, נישט איך לײען. אַ מאָל אין צװײ װאָכן טרעפֿט זיך צו באַקומען אַ בלאַט הלבנון. קאן דאס געבן עפעס א השגה? די איבריגע צייט קומט אויס צו באנוגענען זיך מיט די טעלעגראמען וואס זענען פונאנדערגעקלעבט אין מארק מיט א ווארט וואס מען כאפט פון דעם פון יענעם מיט אייגענע סברות, אבער דאס איז דאך אן א פונדאמענט. איך האב אים איינגעלאדן צו זיך אין אוונט. שפעט אין אוונט, ווייזט אויס גלייך פון חדר, איז צו מיר געקומען דער מלמד, איצט האָט ער געטראָגן אַ לאַנגן ראָק און אַ סאַמעטן היטל. אַ גוטן אָװנט, האָט ער מיר באַגריסט, נישט דערלאַנגענדיק די האַנט, און געבליבן שטײן אין מיטן צימער. איך האָב אים געבעטן זיצן. ער האָט זיך פּאַמעלעך געזעצט, גענומען אַרומקוקן דאָס צימער און אָפּגעשטעלט דעם בליק אױפֿן שראַנק מיט ביכער. ער האָט גלײַך תופֿס געװען, אַז די ביכער זענען נישט קײן ייִדישע, און געקוקט אויף זיי מיט א פארוואונדערונג. איז עס דורכאויס גויאישע ביכער? כמעט אלע, רוסישע, דייטשישע. וואס זשע האט ער אנגעהויבן אומבאשטימט וואס איז אין זיי, וועגן וואס, אלץ זאקאנעס, גראמאטיקעס. מיך האט די שאלה נישט פארוואונדערט, און איך האב גענומען ערקלערן מיין גאסט אז אחוץ זאקאנעס און גראמאטיקעס זענען דא אין רוסיש און אנדערע שפראכן אויך אנדערע ביכער, ערציילונגען, שירים, וויסנשאפטליכע ביכער וועגן פילאזאפיע, ווי זאגט איר? פילאסאפיע? אפילו וועגן פילאזאפיע זענען אויך דא ביכער אין רוסיש? האט ער זיך שטארק פארוואונדערט און שוין מיט מער אכטונג א בליק געטאן אויפן שראנק. נאר באלד האט ער זיך בארואיגט און מיט א שמייכל פון ביטול צוגעגעבן, נו, לאמיר רעכענען אז פילאסאפיע איז וואס איז דארט? די מעשה דערפון איז דאך אזוי, איז דארט דא עפעס א טיפע חכמה, א חקירה, איז עס גענומען פארשטייט זיך פון דער גמרא אדער פון רמב"ם? אט זעהט איר, פאליטיק, דאס איז שוין גאר אן אנדער זאך, האט ער אנגעהויבן מיט אן אנדער טאן, פאליטיק דאס איז א באזונדער מין חכמה, וואס האט זיך איר דרך און דערצו זענען מסוגל אפילו די אומות העולם אויך, אט למשל ביסמארק, דאס איז דאך א קאפ, א גאונישער קאפ, אמת ביקנספעלד, ער מיינט דא ביקנספעלד, איז העכער פון אים, טיפער, איז ער דאך דערפאר א איד, איז דאך אויף אים קיין חידוש נישט. א וויילע איז ער געזעסן שווייגנדיג און פארטראכט געקוקט אויף דעם גלאז טיי וואס איך האב אים דערלאנגט און וואס ער האט ווייזט אויס אפילו נישט באמערקט. פארשטייט איר מיך האט ער זיך מיטאמאל אנגערופן ענטשידן און אפגעריקט דאס גלאז טיי ווי ער וואלט דארפן האבן פאר זיך א פרייען ארט, איך וויל זיך דורכשמועסן מיט אייך וועגן דער מלחמה, אבער דורכשמועסן זיך ווי עס געהער צו זיין. ער האָט זיך שטאַרקער אַ זעץ געטאָן אויפֿן שטול, אָנגעלענט זיך מיט די הענט אויפֿן טיש און אָנגעהויבן לאַנגזאַם און ערנסט. יעדע זאַך אין דער וועלט האָט איר יסוד, איר תּוכן, איר העכסטן פּינטל. כּדי צו קאָנען ריכטיק תּופֿס זײַן אַ זאַך, מוז מען דערין אָפּזוכן אָט דעם יסוד, אָט דאָס פּינטל. עס פארשטייט זיך אז די מלחמה האט אויך איר פינטל ארום וועלכן אלץ דרייט זיך. איז בעט איך אייך, ערקלערט מיר און איך וועל אייך אויסהערן מיט א קלארן קאפ, אין וואס באשטייט דער תוכן, דאס פינטל, פון דער איצטיגער מלחמה? באמערקנדיג אז איך וויל אים עפעס ענטפערן, האט ער זיך א כאפ געטוען און אויסגעשטעלט אנטקעגן ביידע הענט מיטן האנטפלאך פאראויס ווי ער וואלט וועלן פארשטעלן מיינע ווערטער. ווארט א וויילע, איך בעט אייך, ווארט! האט ער אויסגעשריגן. איך האב געזאגט א פינטעלע. מען דארף דאך אבער קלאר מאכן וואס פינטל? ווען פינטל? וואס הייסט דאס פינטעלע פון דער איצטיגער מלחמה? דאס הייסט די סיבה איבער וועלכער זי האט זיך אנגעהויבן און פירט זיך, איז וואזשע באשטייט די סיבה, אט דא זענען מיר צוגעקומען צום רעכטן ענין. נעמט א בלאט, וואס פאר א בלאט איר ווילט, און קוקט אהין אריין, וואס וועט איר דארט געפינען? איר וועט דארט געפינען איין ווארט, סלאוון. דער רוס איז זיך מוסר נפש און פארגיסט טייכן בלוט כדי צו באפרייען פון טערקישן יאך זיינע ברידער די סלאוון. הייסט עס א מין גואל צדק, נו איז דאך גוט, שיין, מען דארף נישט בעסער, קומען אבער הולטייעס עזות פנימער און זאגן דעם רוס גייען אן די סלאוון פונקט ווי דער פאריאריקער שניי, אלא וואס דען פשוט דער רוס וויל פארכאפן ביים טערק זיינע ביידע ימים דעם באספאר און דעם דארדאנעל, און די סלאוון זענען דערביי נישט מער ווי אן אויסרייד מיינט איר דאס איז שוין אויס? ניין! קומט נאך א יש אומרים און זאגט, נישט דער רוס נישט דער טערק ווייסן ביידע נישט אויף וואסער וועלט זיי זענען. ענגלאנד פירט זיי ביידע פאר דער נאז, דאס האט זי אנגערייצט איינעם אויפן אנדערן זיי זאלן זיך רייסן ווי די הענער, און אז ביידע וועלן ליגן שוין אן כוחות וועט זי דעמאלט קומען און מאכן פון זיי א תכלית. נו, איז פרעג איך אייך, וועמען גלויבט מען? עס פארשטייט זיך מען דארף האבן אן אייגענעם קאפ אויף די פלייצעס, אבער כדי צו שטעלן זיך אויפן גלייכן וועג דארף מען האבן פאר זיך אן אפענע וועלט, און דא הייבט זיך טאקע אן מיין בקשה צו אייך. דהיינו? גאר פשוט, דערציילט מיר פון אנהייב אן די גאנצע פאליטיק וואס האט זיך פריער געפירט צווישן דעם רוס מיטן טערק. פון אנהייב אן, דאס איז גארנישט אזוי פשוט געווען ווי עס האט זיך געדיכט מיין גאסט, וועלכער האט אפילו נישט געוויסט אז רוסלאנד האט פריער אויך געפירט מלחמות מיט טערקיי, פון דעסטוועגן האב איך אים גענומען דערציילן, קלאר מאכן אים, וואס פאר א מלוכה טערקיי איז געווען פריער, און וואס איר אינטערעסן האבן זיך צוזאמען געשטויסן מיט די אינטערעסן פון רוסלאנד, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. מיין גאסט האט מיך אויסגעהערט מיט אן אנגעשטרענגטער אויפמערקזאמקייט, ער איז געזעסן מיט אן אראפגעלאזטן קאפ, נאר פון צייט צו צייט אנגעשטעלט אויף מיר א שארפן ערנסטן בליק, ווען איך האב געענדיגט איז ער א וויילע געזעסן אומבאוועגט, ווי זיך אריינטראכטנדיג גוט אין מיינע ווערטער. איך מוז אייך זאגן, איר האט מיר די אויגן געעפנט, האט ער זיך אפגערופן שטיל מיט א רואיגער מינע, נאר מיט א אינערליכע התלהבות, איר האט מיר די אויגן געפנט, איצט זעה איך פאר זיך אן אפענע וועלט, איך זעה א דרך, א גאנג, מיר קומען אין זינען גאר נייע סברות. ער האט זיך מיטאמאל ווי אינגאנצן בארואיגט, גענומען א שטיקל ציקער, איינגעטינקט עס אין טיי, געמאכט א ברכה און גענומען טרינקען זיין קאלטע טיי, ענדיגנדיג דאס טרינקען האט ער באדאנקט און גלייך ווידער צוגעטרעטן צום געשפרעך, ווי איך האב תופס געווען פון אייערע ווערטער זענט איר אויך נוטה צו דער סברה אז דער רוס האט דא אינזינען זיינע סלאוון די בולגארן, די סערבן. איך וועל אייך זאגן דעם אמת, מיר לייגט זיך דאס נישט אויפן שכל, מיר קומט דאס אויס פשוט ווילד, פאניע זאל זיך פאר וועמען עס איז איינשטעלן. זעענדיג אז איך וויל אים ענטפערן האט ער שנעל צוגעגעבן, אבער לאזט לאזט מיר דאס, זאל זיין ווי איר זאגט, דער תוכן איז נישט אין דעם, אבער ווי איך האב פארשטאנען פון אייערע רייד האלט איר אז דער רוס איז מנצח, אט דאס זעהט איר, דאס קען איך שוין גארנישט פארשטיין, שוין זשע רעכנט איר באמת אז דער רוס וועט מנצח זיין? איך בין זיכער דערין. נו, הערט וואס איך וועל אייך זאגן, האט ער זיך דער מלמד אפגערופן מיט א זייער זיכערן קול, עס פארשטייט זיך אז אלע דרכים פון דער מלחמה מיט די פאליטיק ווייסט איר אסאך בעסער, אסאך בעסער פון מיר, אבער איר מעגט מיך רופן נאר, איר מעגט מיך רופן עזות פנים, נאר איך פארזיכער אייך אז מנצח זיין וועט דער טערק. פאר מיר איז דאס קלאר ווי דער טאג.

אויף מארגן פרי ווען איך בין געזעסן ביי דער טיי איז צו מיר אריין דער הויזווירט, איינער פון יענע אומגליקליכע פארשוינען וואס פארברענגען דאס גאנצע לעבן הינטער דעם ווייב'ס רוקן, אן אלטיטשקער דארער איד, א שטילער און א דערשלאגענער, ביי זיך אין הויז האט ער זיך געפילט ווי א פרעמדער. דאָס ווייב זיינס, די דריטע, פיל יינגער פון אים, אַן ענערגישע און אַ דעספּאָטישע, איז געווען די גאַנצע הערשערין אין שטוב. אַוועקגייענדיק אין קראָם פלעגט זי אַלץ לאָזן הינטערן שלאָס, נישט אַזוי אָפּגעהיטן פון מאַן ווי פון דער דינסט, קיין קינדער איז ביי זיי נישט געווען. זי פלעגט אָפט פאַרגעסן איבערלאָזן דעם מאַן די פּאָר שטיקלעך צוקער צו דער טיי. נישט זעלטן פלעגט זי פארגעסן צו געבן אים די באשטימטע צוויי גראשן אויף שמעק טאביק, אן וואס ער פלעגט ארומגיין ווי א געקוילעטע גאנז. בכלל האט זי זיך ווייניג צערעמאניעט מיט אים, האט אויף אים אפט געשריגן אין דעם זעלבן נוסח ווי אויף דער דינסט, א שטיקל דרך ארץ האט זי געפילט צו אים נאר שבת און יום טוב ווען זי פלעגט דארפן אנקומען צו זיין קידוש הבדלה וכדומה. אַ גאַנצן טאָג האָט זיך דער אַלטער אומגעבלאָנקעט איבער דער שטוב, אָדער פֿלעגט גײן זיצן אין בית-המדרש. די ערשטע צײַט האָט ער מיך אױסגעמיטן, פֿלעגט מיך באַגעגענען מיט אַ דערשראָקענעם בליק און געאײַלט מיר אָפּצוטרעטן דעם װעג. נאָר ביסלעכװײַז האָט ער זיך צוגעװאױנט צו מיר און אַפֿילו אָנגעהױבן אַמאָל אַרײַנגײן צו מיר אױסטרינקען אַ גלאָז טײ אָדער לײַען אַ פּאָר גראָשן אױף טאַביק. שטענדיג אבער פלעגט ער דיפלאמאטיש פארמאסקירן דעם ציל פון זיין וויזיט. איידער צוטרעטן צו די הלוואה פלעגט ער מיט אלערליי זייטיגע וועגן אויספרעגן מיך צו איך האב שוין באצאלט דאס דירה געלט, א פראגע וואס האט אים געקענט אינטערעסירן נאר טעארעטיש, ווייל דאס ווייב האט אים נישט צוגעלאזט צו קיין שום געלט עניינים. דאס מאל איז ער אויך אריין צו מיר מיט עפעס אן אויסרייד, ער האט כלומר'שט געזוכט די קופערנע קווארט. איך האב גוט געוואוסט אז געקומען איז ער צו מיר איך זאל אים מכבד זיין מיט א גלאז טיי, און אז די קווארט שטייט זיך אויף איר געווענליכן ארט אין קיך אויף דעם פאס וואסער, נאר אזוי ווי אזא הקדמה איז געווען נויטיג, האב איך שווייגנדיג א קוועטש געטון מיט די אקסלען, איך ווייס אליין נישט ווי די קווארט איז, און גלייך נאכדעם ווי פארבייגייענדיג א זאג געטאן, אפשר וועט איר רבי בער טרינקען א גלאז טיי? הא? וואס? האט דער אלטער איבערגעפרעגט, מאכנדיג זיך אז ער האט נישט געהערט מיינע ווערטער, איך פרעג האב איך איבערגע'חזר'ט, אפשר וועט איר אמאל אין א שמיטה אויסטרינקען ביי מיר א גלאז טיי? טיי? האט זיך דער אלטער פארוואונדערט און געמאכט אזא פנים ווי ער וואלט נארוואס באמערקט אז איך זיץ ביים סאמאוואר, ניין, א דאנק, עס וויל זיך נישט, אקארשט געטרינקען האט ער קאטעגאריש זיך אפגעזאגט. דאס איז אריין אין פראגראם, איצט האב איך געדארפט אנהויבן אים איינרעדן בעטן אים. קיינמאל קען מען ביי אייך זיך נישט דערבעטן אויסטרינקען א גלאז טיי, האב איך זיך באליידיגט, וואס איז ביי מיר חס ושלום טרייפענע טיי וואס איר ווייכט אויס צו נעמען עס אין מויל? וואס רעדט איר, גאט איז מיט אייך, האט דער אלטער אויסגעשריגן דערשראקן, טרייף? וואס עפעס טרייף? וואס קען אייך איינפאלן גלאט עס וויל זיך נישט קיין טיי, נאר וואס, נאר וואס געטרונקען, נאר אז איר ווילט דווקא איך זאל טרינקען, מילא, גיסט אן א גלאז, וועל איך זיך אנטון א כח. אלץ איז געגאנגען ווי עס געהער צו זיין, לויטן נוסח, און דער אלטער האט זיך געזעצט צום טיש. זאגט מיר ר' בער, וואס פאר א מענטש איז דער מלמד וואס קנעלט דא אין הויף? האב איך א פרעג געטאן. ווער? מענדל טערק? האָט מײַן גאַסט אַרויסגערעדט געאײַלט, אָפּרײַסנדיק די ליפּן פֿון טאַס און אָנגעשטעלט אויף מיר אַ פֿאַרוווּנדערטן בליק, וואָס הייסט, וואָס פֿאַר אַ מענטש? אַ מענטש, אַ יונגערמאַן, אַ פֿרומער יונגערמאַן, אַ חסיד, אַ למדן, אויב איר ווילט, אַפֿילו אַ מופֿלג, אַ חריף. ווי, ווי האָט איר אים אָנגערופֿן? טערק? וואָס איז דאָס, די פֿאַמיליע זײַנע אַזאַ? ווי פאמיליע? האט דער אלטער א שמייכל געטוהן, אט, פטור, גארנישט, אין שול האט מען אים געגעבן א צונעמעניש טערק, ווייס איך, רוף איך אים אויך אזוי, פארוואס האט מען אים געגעבן אזא צונעמעניש? פארוואס האט מען אים געגעבן אזא צונעמעניש? א קשיא געגעבן. נו, איר ווייסט דאך אז איצט איז א מלחמה מיטן טערק, איר ליינט דאך דאס בלאט, איז אז מענדל האלט פארן טערק האט מען אים א נאמען געגעבן טערק, וואלט ער האלטן פארן רוס וואלט מען אים א נאמען געגעבן רוס, וואס פארשטייט איר נישט? דער אלטער האט געווארפן אויף מיר א בליק פול נצחון און זיך ווייטער גענומען פארן טיי, ווען איך האב אים אנגעגאסן דאס צווייטע גלאז האט ער עס אביסל אפגערוקט פון זיך און אנגעהויבן דערציילן. איר זאגט מענדל, וואס ע, ווען די גאנצע שטאט גייט כאדאראם, וועגן וואס רעדט מען? איך זאג, מען רעדט, נישט מען רעדט, מען אמפערט זיך, מען רייסט זיך אויף די ווענט, מען האלט מלחמה, און וועגן וואס? אלץ טאקע וועגן טערק און וועגן רוס. וואו רייסט מען זיך דאס אזוי אויף די ווענט? האב איך געפרעגט. דער אלטער האט אנגעשטעלט אויף מיר א פארוואונדערטן בליק. ווי הייסט וואו? אין שול פארשטייט זיך, וואו נאך קען מען זיך רייסן? אט איר א שטייגער זענט א היינט וועלטיגער, איר גייט נישט יעדן שבת אין שול. וואלט איר אבער געגאנגען וואלט איר געזען וואס דארטן טוט זיך אפ. אלץ, איך זאג אייך אלע, אלע, יונג און אלט, מען קאכט זיך, אז עס קומט זיך צונויף די טערקן מיט די רוסן, הייבט זיך אן נאך א מלחמה, אן אמת'ע מלחמה גוג ומגוג. דער אלטער האט מיט אזא היץ גערעדט וועגן דער מלחמה צווישן די אידישע טערקן און רוסן, אז מיר האט זיך פארוואלט וויסן אויף וועמענס זייט ער אליין שטייט. און איר, רבי בער, מיט וועמען האלט איר, מיט די טערקן צו מיט די רוסן? האב איך אים געפרעגט. איך? האט ער זיך כמעט דערשראקן, העעעעע, וואס איר קאנט זאגן? איך זאל זיך נאך אויך דערמיט פארנעמען? וואס עס פעלט א נאר צום קאן? העעעע, גלאט אז מען רעדט, הער איך זיך צו, לייג איך צו אן אויער, אין איין אויער אריין, אין אנדערן ארויס. נו נו רבי בער, נישט פארעדט די ציין, זאגט דעם אמת, בין איך צוגעשטאנען צו אים, זעענדיג אז אים ווילט זיך ארויסזאגן זיין מיינונג, נאר ער שעמט זיך. דער אלטער איז מיט א מאל געווארן ערנסט, זייער ערנסט, און צובויגנדיג זיך צו מיר האט ער אנגעהויבן שטיל, ווי מען טיילט מיט עפעס א סוד, ישמעאל פרא אדם, אבער בעסער פאר עשו'ן, הערט מיך, און אויב ישמעאל וועט מנצח זיין, האט ער צוגעגעבן, מיט אזא טאן ווי ער וואלט מיר מיטטיילן א וויכטיגן מלוכה סוד, וועט מוזן קומען משיח. גאט איז מיט אייך רבי בער האב איך זיך אפגערופן, וואס פאר א שייכות האט דער נצחון פון ישמעאל צו משיח'ן? הע, אן קושיות האט ער אויסגעשריגן, מען רעדט, אידן רעדן, מען ווייסט וואס מען רעדט, מענטשן רעדן, נישט איך מיט אייך. און ער האט אנגעהויבן מורמלען שוין עטוואס גאר אומפארשטענדליכעס, און איך האב אים נישט אפגעשטעלט, און ער האט זיך ביסלעכווייז בארואיגט. נעכטן אין אוונט איז ביי מיר געווען אייער מענדל טערק, האב איך מיטגעטיילט דעם אלטן. מענדל? ביי אייך? האט ער זיך פארוואונדערט און אנגעקוקט מיך ווי ער וואלט פרעגן וואס פאר א שייכות קען האבן צו מיר דער פרומער חסידישער מלמד, נאר מיטאמאל האט ער זיך א כאפ געטאן ווי אים וואלט אויפגעבליצט א געניאלער געדאנק. אײַ-יײַ-יײַ-יײַ, טאַ-טאַ-טאַ-טאַ, איך פֿאַרשטײ, האָט ער אָנגעהױבן מיט אַ געהײמנישפֿולן טאָן, דרײענדיק מיטן אױסגעשטרעקטן לאַנגן טרוקענעם פֿינגער, איר װײסט, װאָס איך װיל אײַך זאָגן? דאָס איז ער געקומען נישט צו אײַך, נאָר צום בלאַט, װאָס איר לײענט. יאָ-יאָ, גלױבט מיר, איך קען אים שױן. אַך! האָט ער אױסגעשריגן ענטציקט, װאָס איז דאָס פֿאַר אַ כװאַט? אַלץ דערשמעקט ער, מיט אײן װאָרט, מענדל טערק! ער איז טאקע וועגן דעם געקומען צו מיר האב איך אים באשטעטיגט דעם אלטנס השערה. זעט איר שוין אז איך בין נישט גאר קיין נאר, נו, עס פארשטייט זיך, וועגן וואס קען מענדל קומען צו אייך אויספרעגן וואס עס שטייט אין בלאט? אפנים, עס ווייזט אויס אז די גאנצע פאליטיק זיינע קלויבט ער צונויף אויף אזא אופן, ברעקליכווייז, ווי אַ הון, פּיקעט אָן, פּיקעט אָן, גרייפּעלעכווײַז, אַ פֿולע וואָלע, און לייגט אַן איי! האָט ער פֿאַרענדיקט מיט אַן אומגעריכטן עמבריאָלאָגישן ענטדעקונג. און ווייסט איר, וואָס איך וועל אײַך זאָגן? האָט ער אָנגעהויבן ווײַטער מיט אַ געהיימספֿולן טאָן, איך האָב מורא אַרויסצורעדן, נאָר מיר דאַכט זיך, אַז זינט ער האָט זיך אָנגעהויבן קאָכן אין פּאָליטיקע, האָט ער אויפֿגעהערט לערנען מיט אַזאַ-אַן התמדה ווי פֿריִער. ער פלעגט דאך גאנצע נעכט אפזיצן אין קלויז און לערנען, און איצט, איצט גייט ער ארום זוכן א בלאט. יא יא יא, האט ער פארענדיגט הייס, ער האט מיך אפילו לייכט א שטויס געטוען, ווי ער וואלט ערקלערן אז ער וועט נישט אננעמען קיין שום תירוצים, אזוי ווי איך האב נישט געהאט בדעה צו פארטיידיגן מענדל'ן פארן שרעקליכן חשד, האט דער אלטער זיך בארואיגט און גענומען זיך צום דריטן גלאז טיי.

מיין אלטיטשקער דיפלאמאט, וויפיל אים האט נאך געפעלט צו א ביסמארקן, אפילו צו א ביקנספעלד? דעם נאנטסטן שבת בין איך אוועק אין דער גרויסער שול צו מנחה, כדי אנצוקוקן דארט די מלחמה פון גוג און מגוג צווישן די אידישע טערקן און רוסן. עס איז געווען בין השמשות, אין דער הויכער שיל האָבן זיך שוין פאַרקליבן די אָוונט-שאָטנס, האָבן פון אַלץ אָפּגעמעקט די קאָנטורן און געשאַפן אַ פאַנטאַסטיש בילד. מען האָט געשטאַנען די שטילע שמונה-עשרה. עטלעכע הונדערט מענטשן, שאָקלענדיק זיך אין אַלע זייטן, האָבן שטיל געזשומעט, און עס האָט אויסגעוויזן, ווי אַ יונג וועלדל שאָקלט זיך און רעשט אונטער די צוקן פון אָנפליענדיקע ווינטן, און אונטער דעם איינדרוק פון די פארנעפלטע מיסטישע טענער און קלאנגען האט אויפגעלעבט ביי מיר אין זכרון די ערינערונגען פון מיין ווייטער קינדהייט. מיר האט זיך פארגעשטעלט די אלטע שיל אין מיין געבורט שטעטל, עס האבן זיך דערמאנט די שבת'דיגע בין השמשות'ן, מנחה האט זיך געענדיגט, אין שול ווערט אלץ טונקעלער, פאנטאסטישער, די עלטערע אידן צושיטן זיך איבער דער שול, פאר'חלומ'טע, פאר'טראכטע, רואיגע און קאנטעטע, גייען זיי ארום לאנגזאם הין און צוריק, פארלייגט אהינטער די הענט, און ברומענדיג פאר זיך א ניגון, נישט ארויסגייענדיג פון דער פארטראכטקייט זעצט מען זיך פונאנדער אויף די בענק וואו עס מאכט זיך און עס הייבט זיך אן א געשפרעך, א פאר'חלומ'טס און א פאנטאסטיש'ס, ווי דער אוונט. עימיצער דערציילט א חסידישע מעשה, נאך עימיצער עפעס א געשעעניש וואס באקומט א פאנטאסטישן כאראקטער, אלע הערן זיך צו מיט א אנגעשטרענגטער אויפמערקזאמקייט, און אז דער

הייבט זיך עימיץ אויף האסטיג ווי אויפגעוואכט פון שלאף און רעדט ארויס מיט א הארציגן געבעט, זרח, זאג עפעס. די בקשה איז אזוי ערנסט און הארציג אז זרח'ן פאלט גארנישט איין אינזינען זיך אפזאגן, בלייבנדיג זיצן אויפן ארט הייבט ער אן שטיל זינגען א ניגון, ער זינגט די סקארבאווע ראש השנה און יום כיפור'דיגע תפילות, ביסלעכווייז ווערט דאס געזאנג העכער, שטארקער, די בעלי בתים איינע נאך די אנדערע הייבן אן אונטערהעלפן, און לאנג הילכן און קלינגען אין דעם נידעריגן אלטן שולעכל הערליכע און שטרענגע אונענדליך טרויעריגע און בעטנדיגע ימים נוראים'דיגע ניגונים. עס האט זיך אראפגעלאזט דער אוונט,

שטיל צו צו די עלטערן און הערן זיך צו צו זייערע מעשות, אנדערע מאכן אין א ווינקל אן ענגן קרייזל און דערציילן אייגענע מעשות, אויך פאנטאסטישע, שרעקענדיגע, וועגן שדים און גזלנים, די מער רירעוודיגע באנוצן זיך מיט דער טונקלקייט כדי א שטיף צו טאן, שפילן אין באהעלטעניש, ווארפן א באמבע פון א צונויפגעדרייטן האנטעך אין שמש אדער אפילו אין א באלעבאס נישקשה, איצט גיין אזעלכע שטיפערייען פארביי אומבאשטראפט. הע, קינדער, זאלן זיי שטיפן, טראכט דער דעם דער צארט געשטימטער באלעבאס, און פילנדיג דאס באדערפעניש אויסצוגיסן אויף וועמען עס איז זיין צארטקייט, כאפט ער עפעס א יונגעלע וואס האט זיך שטארק צעשטיפט, שטעלט אים אוועק ביי זיך צווישן די קני, און איבעררייסנדיג דאס געזאנג, הייבט ער אן צארט און פאטערליך גלעטן דאס יונגעלע איבערן קעפל, דאָס קינד װערט מיט אַ מאָל פֿאַרגאַפֿט, אַנטשװיגן אונטער דער אומגעריכטער צאַרטקײט פֿון אַ פֿרעמדער האַנט. מיט אַ גליקלעך קלאַפּנדיק הערצל, מיט אַ שמײכל פֿון טיפֿן נחת, הערט זיך צו דאָס יונגע נשמהלע צום גלעט פֿון ליבע און װאַרעמער צערטלעכקײט, און די פֿרעמדע האַנט גלעט אַלץ לאַנגזאַמער, מילדער און צאַרטער. אומפֿאַרגעסלעכע שעהן! אומפֿאַרגעסלעכע האַרציקײט! דא אין דער גרויסער שול איז דאס בילד געווען אן אנדערס, דער מלחמה שטורעם האט זיך אריינגעריסן אהער און צעשטערט די טרוימערישע שטילע צארטקייט פון שבת'דיגן בין השמשות. געענדיגט מנחה האט זיך דער עולם צעשאטן איבער דער שול און עס האט זיך אנגעהויבן א באלעבט נערוועז געשפרעך, אלע האבן גערעדט מיטאמאל, נאר אט האבן זיך דערהערט תקיפות'דיגע אויסגעשרייען, שא, שטילער,

איז געשטאנען אינמיטן רעדל און גערעדט רואיג און זיכער, ער האט געמאכט מיט דער האנט האלטנדיג פעסט אין צוויי פינגער א שמעק טאביק, נו נו נו וואס גייט איר דא ארויס פון די כלים, נו האט מען נישט גענומען פלעוונע איז וואס, ביי וואס פאר א מלחמה גייט עס א נצחון נאך א נצחון, האט מען דאס מאהל נישט גענומען פלעוונע וועט מען עס נעמען אין א וואך ארום, דו מיכאל זאגסט אז דער רוס וועט נעמען פלעוונע? האט אויסגעשריגן אויפגערעגט א הויכער איד מיט א געלער בארד און א רויטן קארק, וואס? דו ביסט ערב פאר דעם? פרא אדם! און מיט וואס וועט דער רוס נעמען פלעוונע? האסט פארגעסן אז ער האט שוין א העלפט חיל אוועקגעלייגט הינטער פלעוונע? ווארט נאר! האט זיך אין געשפרעך אריינגעמישט א דארער יונגערמאן אויסציענדיג דעם לאנגן האלז צום רעדל, פארוואס זאלט איר נישט שטעלן די זעלבע קשיא פארקערט? איר פרעגט מיט וואס וועט דער רוס נעמען פלעוונע, און איך וויל פרעגן מיט וואס וועט דער טערק זי איינהאלטן? איר פארגעסט אז יעדער אנפאל פון רוס קאסט דעם טערק אויך נישט וואלוול? אבער דאס איז דאך די מעשה וואס וואלוול האט מיט א גמרא ניגון אויסגעשריגן פון דער צווייטער זייט א יונגערמאן מיט א ציגן בערדל, צו פלעוונע קומט קיין קויל נישט צו. שיס אהין שיס אין הימל אלץ איינס און פון פלעוונע בערטשיק שווייג ווער פארשטומט מנוול ער מישט זיך אויך אריין וועסט ביי מיר כאפן אזעלכע פעטש אז דו וועסט וועגן אלע פלעוונעס פארגעסן האט אויסגעשריגן מיט כעס אן עלטערער איד דעם יונגנמאנס פאטער דאס ציגן בערדל איז געשווינד נעלם געווארן האסט געזעהן א שייגעץ ער רוקט זיך אויך ער ווייסט אויך פלעוונע האט זיך נישט געקאנט בארואיגן דער פאטער. נו, און דו, חכם, דו ווייסט וואס איז אזוינס פלעוונע? האט זיך אנגעווארפן אויף אים, דער געלבערדיגער פלעוונע באשטייט פון איין פעלזנשטיין פון דריי וויארסט די הויך מיט גלייכע ווענט, אין מיטן שטיין איז דא א טיפער חלל, א מין נעסט, און דארט געפינט זיך די שטאט פלעוונע. איז ווי מיינסטו מען וועט צוקומען אהין? וועט מען נעמען אזא פעסטונג? מען וועט נעמען! האָט אויסגעשריגן מיט תּקיפֿות, אַרײַנרײַסנדיק זיך אין רעדל, אַ דיקער ייִד מיט אַ גבֿירישן פּנים, מיט אַ ברייטן אַטלעסענעם גאַרטל אויפֿן דיקן בויך. בהמה! וואָס דערציילסטו דאָרט אַ מעשׂה? פֿעלזנשטיין, חלל, פֿעסטונג, נאַ דיר דרײַ גראָשן פֿאַר דײַן פּלעוונע! אויך מענטשן, זיי רעדן אויך, פּלעוונע, שמעוונע! בײַ חיים איסרן איז הײַנט אַ פּנים געווען אַ געראָטענער קוגל, דערפֿאַר פֿילט ער זיך אַזוי תּקיפֿות. האָט זיך אָפּגערופֿן מיט אַן איראָנישן שמײכל אַן אַלטער ייִד מיט אַ גרױסער גרױער באָרד און קלוגע אױגן. אױף װאָס דאַרף ער די גאַנצע פּאָליטיקע? האָט אַ געשרײ געטאָן, אַ טופּע מיטן פֿוס און מנצח געװען. נו, און איר, װי האַלט איר? האַלט אױך, אַז מען װעט נישט נעמען פּלעװנע? האָט זיך אָפּגערופֿן חײם-איסר, אַרױסרופֿנדיק אָבער שױן מיט װײניקער תּקיפֿות. איך, ווי איך האלט איך אז כדי צו רעדן וועגן מלחמה דארף מען וויסן וואס אין בלאט שטייט, אט נעמט זיך אראפ א מוסר, ווער נאך איז אזא בקי אין פאליטיקע ווי מענדל, און אפילו ער זיצט אויך אין א זייט און זאגט תהלים, האט ער פארענדיגט מיט א לייכטער איראניע. מענדל, איך האָב זיך גראָד איצט דערמאָנט אין אים און אים גענומען זוכן מיט די אויגן. ער איז געזעסן פון דער ווייטן אָנגעבויגן איבער אַ תהלים, מיט אַן אויסערגעווענלעכער שנעלקייט געשלונגען די פּסוקים. פון ערשטן בליק האָט מען געקאָנט מיינען, אַז ער אינטערעסירט זיך נישט מיט דעם, וואָס עס קומט פאָר אין שול. נאָר צוקוקנדיק זיך, האָב איך באַמערקט, אַז פון זיין באַהעלטעניש שפּירט ער נאָך, ווי אַ יעגער, יעדעס וואָרט, וואָס ווערט דאָ אַרויסגעזאָגט. אין מיטן רעדל איז שוין געשטאנען דער איד מיט די אונטערגעשארענע וואנצן, מיכאל, וועלכער איז ארויסגעטראטן אין אנהויב, ער האט איצט גערעדט הויך, זיכער מיט א טאן פון א ביטערן פארווארף. באמת, ווי איז, ווי עס איז געזאגט געווארן, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, נו, ווי זעהט איר נישט, ווי פארשטייט איר נישט אז דער טערק האלט שוין ביי דער גסיסה? איר טענה'ט אלץ פלעוונע. ווי פארשטייט איר נישט אז פלעוונע וועט מען סוף כל סוף נעמען, אויב נישט מיט פייער איז מיט הונגער? קוקט זיך נאר ארום, פאר די פיר פינף חדשים זינט דער רוס איז אריבער דעם דונאי האט ער פארנומען עטליכע פעסטונגען, גענומען אין פלען צענדליגער טויזנטער טערקן, איז דורכגעגאנגען האלב טערקיי, צי איז דאס אייך נאך אלץ ווייניג? וואזשע פאר אותות ומופתים דארפט איר נאך? מיט א חודש צוריק האט איר געשריגן שיפקע! סולעימאן פאשא, דער גרויסער גיבור סולעימאן פאשא, האט זיך ארויסגעוויזן אז דער גיבור איז נישט סולעימאן פאשא, נאר הורקא! איצט שרייט איר פלעוונע, אסמאן פאשא! נו, און וואס וועט איר שרייען ווען מען וועט נעמען פלעוונע? איך וועל דעמאלט שוין נישט דארפן שרייען. איך שריי איצט, איך שריי לייגסט ווי א הונט, אט וואס איך שריי! האט מיט א שטארקער אויפרעגונג אויסגעשריגן דער געלבערדיגער, ער האט זיך האסטיג א קער געטאן צו דער זייט וואו עס איז געזעסן מענדל און ארויסגערעדט מיט א ביטערן פארווארף, מענדל, אויף נאמנות א נבלה, וואס מאכסטו זיך נאריש, וואס האסטו זיך אוועקגעזעצט איבערן תהלים ווי אן אלטע אידענע? קום שוין אהער, קום, הער כאטש ווי א מענטש האט די חוצפה צו לייגן אין א מקום קדוש. מענדל, מענדל, באמת גענוג דיר שוין צו זאגן תהלים, קום אהער, האבן זיך דערהערט קולות פון אלע זייטן. מענדל האט ווייזט אויס נישט געהאט קיין גרויס חשק זיך אריינצומישן אין וויכוח, פונדעסטוועגן, איז ער אויפגעשטאנען, אוועקגעלייגט דעם תהלים און צוגערופן צו זיך מיט א ווינק א יונגל, וועלוול, גיב א שפרינג אין מארק און זעה צי ס'איז נישט אנגעקלעבט א נייע דעפעש. דאס יונגל איז געשווינד אוועק, מענדל איז לאנגזאם צוגעגאנגען צום רעדל, איז אריין אין אים און מיט אן איראנישן שמייכל זיך געווענדעט צו מיכאל'ן, איך הער פון דער ווייטן ווי דו קערסט וועלטן, רייסט אויס בערג מיטן ווארצל, מאכסט חרוב לענדער, דו האסט אין איין מינוט צעמאלן דעם ארעמען טערק אויף שטויב, און דעם שטויב פונאנדערגעשפרייט אויף אלע זיבן ימים, און דו, בעל מופת, ביסט געקומען צונויפקלויבן דעם שטויב און אויסקנעטן פון אים א גולם, האט אים אפגענטפערט מיכאל, נאר ער האט באלד גענומען אן ערנסטערן טאן. נו זאג, רעכנסט טאקע באמת אז דער טערק האלט נישט ביי דער לעצטער גסיסה? שוין זשע פארשטייסטו עס נישט? געוואלד! פון וואנען נעמסטו עס? האט אים מענדל איבערגעשלאגן מיט אויפגערעגטער פארביטערונג, דו טענה'סט אז פלעוונע איז באלאגערט? מען דארף דאך זיין בלינד מען זאל נישט זעהן אז באלאגערט איז נישט פלעוונע נאר דאס רוסישע חיל. הערט אידן! האט ער זיך האסטיג א קער געטאן צום עולם, וואס?

וועמען? הורקא האט צעשלאגן האט עמעץ א זאג געטוען, שא, שטיל! האט אים שטרענג אפגעשטעלט מיכאל. סולימאן פאשא מיט א שטארקן חיל רעכטס, מאכמעד אלי מיט נאך א גרעסערן חיל, הערט זשע ווייטער מיט קאפ, דאס רוסישע חיל איז באלאגערט פון דריי זייטן, גיין פאראויס קען ער נישט, אומקערן זיך צוריק וויל ער נישט, דער זומער איז פארביי, עס הייבן זיך אן רעגנס, די רוסישע חיל איז אויסגעמאטערט, הונגעריג, פארווארפן אין א פרעמד לאנד, מיט וואס זשע קען זיך דאס אלץ ענדיגן? ער האָט געװאָרפֿן אױפֿן עולם אַ פֿרעגעדיקן בליק און באַלד פֿאָרגעזעצט זיכער, אָט מיט װאָס אײנס פֿון די בײדע, אָדער אַ פֿרישע טערקישע מחנה װעט אַרומגײן דעם רוסישן חײל, װעט פֿאַרכאַפּן דעם דונײ און נעמען אין פּלען די גאַנצע רוסישע אַרמײ מיט אירע גענעראַלן, אָדער אָסמאַן-פּאַשאַ װעט זיך פֿאַראײניקן מיט סולימאַן-פּאַשאַ און מאַכמעד-אַלי און װעלן פֿון אַלע דרײַ זײַטן אַ קלאַפּ טאָן אױף איר וועט זי צושלאגן און אין צווייטן קרים ארויסטרייבן פון טערקיי. מענדל'ס איבערצייגנדע רעדע, דאס קלארע בילד וואס ער האט אויסגעמאלט האט געמאכט א שטארקן איינדרוק אויף די צוהערער. עס האבן זיך דערהערט עטליכע איראנישע צווישנריפן קעגן מיכאאיל'ן. מיכאאיל איז די גאנצע צייט געשטאנען רואיג און זיך אויפמערקזאם צוגעהערט, נישט אראפנעמענדיג דעם בליק פון מענדל'ן. דו האסט גענדיגט? האָט ער אַ פֿרעג געטאָן. געענדיקט, האָט יענער אָפּגעריסן געענטפֿערט. אַ שאָד. אַ שאָד, װאָס דו האָסט אַזױ גיך געענדיקט, האָט מיט ענטױשונג אַרױסגערעדט מיכאָיל. ער האָט גענומען פֿון דער בימה די טאַבעק-פּושקע, אַ קלאַפּ געטאָן אױף איר מיט צװײ פֿינגער, געעפֿנט, גענומען אַ גרױסן שמעק טאַבעק, צוגעמאַכט און צוריק אַװעקגעשטעלט אױף דער בימה. דאָס אַלץ האָט ער געטאָן רויִק און לאַנגזאַם. יא, א שאד וואס דו האסט אזוי גיך גענדיגט, האסט געקאנט גיין אסאך ווייטער, דעם רוס האסטו ארויסגעטריבן פון טערקיי, דאס איז שוין עפעס ווערד, אבער וואס האסטו זיך אפגעשטעלט? פארוואס א שטייגער האסטו נישט אריינגעפירט דעם טערק קיין רוסלאנד? פארוואס האסטו נישט געמאכט ער זאל פארנעמען אפאר רוסישע שטעטלעך ווי למשל פעטערבורג, מאסקווע, וואס וואלט געווען שווער עס אויסצופירן דא אין דער שול, האט ער פארענדיגט מיט א געלעכטער. דער טערק האט געגעבן א נדר נישט אנצוטרעטן אויף רוסישע ערד, האט זיך עמיצער פון עולם געוויצלט. מיין פריינד, האט זיך געווענדעט מענדל צו מיכאל'ן רואיג, נאר מיט א פארביטערטע איראניע,

גייט קיינעם נישט באפרייען און וויל מער נישט נאר איין זאך, מען זאל אים לאזן צו רו. הייסט עס, גלויבסט נישט אז דער רוס גייט אויסלייזן די בולגארן פון טערקישן יאך? האט זיך אריינגעמישט אין געשפרעך חיים איסר. ווי הייסט איך גלויב נישט? האט אויף אים אנגעשטעלט א פארוואונדערטן בליק מענדל. וואס בין איך חס ושלום אן אפיקורס? איך וועל נישט גלויבן אז דער רוס גייט אויסלייזן פעלקער? וועמען נאך פאסט אזוי צו זיין א מלאך הגואל ווי פאניע גנב, פונקט ווי אפגעמאסטן פאר אים. עס האט זיך געהערט א הילכיג געלעכטער. גוט געזאגט! גוט געזאגט! אפגעבריהט! פאניע המשיח! שא, די חכמות האב איך שוין געהערט! שוין דערעסן, האט אויסגעשריגן מיט אומגעדולד מיכאל, איך פרעג דיך, זאג מיר, אויף אזא אופן, צוליב וואס פארט האט דער רוס פארפירט די מלחמה? ווילסט איך זאָל דיר זאָגן, וועל איך דיר זאָגן, האָט מענדל געענטפערט, דער רוס איז אַן אייביגער שונא דעם טערק. די מלחמה איז נישט די ערשטע וואָס ער פאַרפירט קעגן טערק. ער האָט שוין פריער פיל מאָל מיט אים מלחמה געהאַלטן און אָפּגענומען ביי אים פיל שטעט. דער רוס ציט זיך צו קאָנסטאַנטינאָפּאָל. בקיצור, ער וויל אויסראָטן די טערקישע מלוכה און דעם גרעסטן טייל פון איר באַהעפטן צו רוסלאַנד. איך האָב זיך צוגעהערט. מענדל האָט איבערגעחזרט כּמעט װאָרט בײַ װאָרט אַלץ, װאָס איך האָב אים דערצײלט װעגן די באַציִונגען צװישן רוסלאַנד און טערקײַ. מיכאל האָט מיט אומגעדולד צוגעהערט זיך צו מענדלס רײד, לסוף האָט ער זיך נישט אײַנגעהאַלטן און אױפֿגערעגט אױסגעשריגן, בהמה! פֿערד! דו רעדסט דאָך אַזעלכע נאַרישקײטן, אַז עס גײט אָן אַ חלשות צו הערן! ער האָט זיך האַסטיק אַ קער געטאָן צום עולם, הערט אידן, ראסיי פארנעמט צען טויזנט וויארסט און צען טויזנט וויארסט, ראסיי פארנעמט א זעקסטל פון דער וועלט, ראסיי האט אזעלכע אוצרות וואס קיין מלוכה פארמאגט זיי נישט, איז ווי רעכנט איר וועט גיין דער רוס פארגיסן טייכן בלוט כדי צו פארכאפן א שטיק טערקישן מדבר? ר' גרשון האט זיך מענדל מיט א מאל געווענדעט צו אן עלטערן איד מיט אן אויסזען פון א גביר, מען זאגט ר' גרשון אז איר האט אייער אייגנס שלושים אלף רובל, איז דאס אמת? פון דער אומגעריכטער פראגע איז און נאך וועגן אזא דעליקאטן ענין איז ר' גרשון אביסל מבולבל געווארן, נאר אין דער זעלבער צייט האט אים הנאה געטוען וואס מען האט לפני כל עם ועדה קאנסטאטירט זיין געווירשאפט, פארשטייענדיג אז מענדל האט נישט גלאט אזוי אין דער וועלט אריין געשטעלט אזא פראגע, נאר ער גרייט מיט איר צו עפעס א שפיצל געגן מיכאלן, האט ער פארנומען די בארד אין האנט און מיט א קאקעטישן שמייכל נישט געאיילט געענטפערט, דרייסיג טויזענט רובל אייגן זאגסטו? נו לאמיר רעכענען, לאמיר זאגן אז איך האב, וואס איז דערפון? און פון דעסטוועגן הערט איר נישט אויף צו האנדלען, איר גייט אלע טאג אין קראם, איר האט נאך, איך האב נאך געהערט אז איר קלייבט זיך בויען יאטקעס און האט גענומען א גרויסן פאדריאד, ווייזט אויס א פנים אז אייך איז ווייניג דאס אייגנס וואס איר פארמאגט אז איר ווילט נאך, איי, איך וויל נאך! האט אויסגעשריגן מיט א קאנטענטן געלעכטער גרשון. הערסט מיכאל וואס א מענטש רעדט? האט זיך מענדל געווענדעט צו זיין געגנער. ער זאגט מיר איז ווייניג, איך וויל נאך! ווייסט וואס נאך הייסט? נאך הייסט אלץ! דו זאגסט א זעקס א זעקסטל טייל פון דער וועלט, און פארוואס נישט אלע זעקס זעקסטלעך? זענען דען נישט געווען פון נמרודן אן זיבן וועלט מלכים א פנים אז קיינער פון זיי נישט נמרוד נישט סנחריב נישט נבוכדנצר נישט אלכסנדר מוקדון האבן זיך נישט באניגנט מיט א טייל, און גלויב מיר דער רוס באניגנט זיך אויך נישט מיט זיין זעקסטל, נאר אויב נאר אויב דו ווילסט וועל איך דיר זאגן אז דער רוס יאגט זיך גארנישט אזוי נאך די טערקישע מדבריות ווי דו רופסט זיי אהן, ער דארף די טערקישע ימים, דעם באספאר און דעם דארדאנעל. הייסט עס איז די גאנצע מלחמה פארפירט נאר צוליב גזילה און דער טערק איז א צדיק תמים? האט אויסגעשריגן א הויכער דארער איד מיט אן אסקעטיש פנים און ברענענדיג פון כעס אויגן.

די האָר שטעלן זיך דאָך קאַפּױער, דאָס בלוט װערט פֿאַרגליװערט אין די אָדערן, אַז מען הערט װעגן זײַן רציחות. סוף פֿון זײַט אײנס, המשך אױף זײַט צװײ.
איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.